מיר וועלן היינט לערנען א שיחה אין לקוטי שיחות חלק ט ו, פרשת בראשית, שיחה ד', עמוד צוואַנציק, מען לערנען א קיצור פון די שיחה, ס'איז א רש'דיגע שיחה, דער רבי שטעלט זיך אויף דעם וואס רשי שטעלט זיך אויפן פסוק ויבא קין מפרי האדמה מנחה לה', און רשי זאגט אז ס'איז געווען מהגרוע, ער ברענגט פון די שלעכטע, און רשי זאגט ויש אגדה אז ס'איז געווען. פשתן. דאס וואס רש י זאגט אז ס'איז געווען גרוע איז פארשטאנדיג, ווייל מ'זעט אז דער אייבישטער האט נישט גענומען זיין מנחה. אבער פארוואס דארף רש י צולייגן פון דעם ויש אגדה אז ס'איז געווען פשתן? דערנאך ברענגט רש י נאך א פירוש, אז ער האט געברענגט מאיזה שבא לידו, לא יפה ולא ברור, נישט אז ער האט געברענגט מן הגרוע, נאר ער האט געברענגט, נישט געקליבן, וואס איז אים געקומען אין האנט אריין. דארף מען פארשטיין פארוואס ברענגט דאס רש י, וואס האט רש י'ן דא געקוועטשט, וואס רש י האט געדארפט ברענגען ערשטנס צוויי פירושים, און צווייטנס פארוואס רש י זאגט ווען ס'קומט צו דעם ענין פון גרוע, זאגט רש י ויש אגדה שאומרת זרע פשתן היה, וואס איז נישט גענוג אז ער זאגט מהגרוע. ורבי אזוי, רש י'ן איז געווען דא שווער, פארוואס דער פסוק זאגט גארנישט ווען ער רעדט וועגן וועגן קין'ען, אז ס'רעדט זיך אז ס'איז געווען א שלעכטע זאך, שטייט פשוט ויבא קין מפרי האדמה מנחה לשם,

צוויי פירושים ווי ביידע זענען מ'מוז האבן ביידע, און אויכעט פארוואס רשי לייגט צו יש אגדה אז ס'איז פשתן אויף אז ער האט געברענגט מן הגרוע. לכאורה איז קין האט דאך געברענגט די מנחה, האט ער געברענגט א מנחה צו דאנקען דעם אייבערשטן, אז מ'ברענגט א מנחה ברענגט מען עס דאך אויף א גוטע זאך, ער וויל דאנקען דעם אייבערשטן פאר אלעס וואס ער האט אים געגעבן, אויב אזוי ווי פאסט עס אז ער זאל ברענגען מן הגרוע? ס'דאך אינגאנצן פארקערט פון דעם ענין וואס ער קומט דאנקען דעם אייבערשטן, נישט נאר ס'איז פארקערט פון דאנקען, נאר אדרבה, ער איז נאך מבזה דעם וואס ער ברענגט עס, ברענגסט אים א מתנה ווייל דו ווילסט אים, ברענגסט אים א מנחה ווייל דו ווילסט אים דאנקען, און דו ברענגסט עפעס א גרוע'דיגע זאך. און אויכעט דארף מען פארשטיין, אויב אזוי פארוואס האט, פארוואס, אויב קין האט געברענגט אויף צו דאנקען דעם אייבערשטן, און האט געברענגט מן הגרוע, וואס איז אים, וואס איז ער געווארן אין כעס? שטייט ויחר לקין מאוד, האסט דאך געברענגט א זאך וואס איז נישט גוט, אוודאי דער אייבישטער האט עס נישט אנגענומען. דערפאר מוז מען זאגן אז קין האט באמת געטראכט אז ס'איז דא א גוטע סיבה אויף וואס ער ברענגט אז דער אייבישטער וועט יא נעמען זיין מנחה, ער האט געברענגט טאקע אויף צו דאנקען דעם אייבערשטן, און ער האט געהאפט און האט געמיינט אז ער ברענגט עפעס וואס איז יא גוט אז דער אייבישטער זאל אננעמען. דערפאר מוז רש י צוברענגען דעם ענין אז ס'איז טאקע ריכטיג אז ס'איז געווען מן הגרוע, אבער ס'איז געווען פשתן, וואס פשתן איז טאקע א דבר חשוב. דערנאך ברענגט רש י דעם צווייטן פירוש אז ער האט געברענגט פון וואס איז אים געקומען אין האנט אריין, נישט געקליבן, נישט קיין גוטע און נישט קיין שלעכטע, איז לויט דעם יסוד אז ס'מוז זיין אז קין האט געטראכט אז דער אייבישטער וועט עס נעמען, וועט ווערן פארשטאנדיג וואס רש י האט געקוועטשט דא, און ס'וועט ווערן פארשטאנדיג פארוואס רש י דארף האבן די ביידע פירושים. אבער דערווייל דאס וועט מען רעדן, דאס איז נאר דער יסוד און שפעטער וועט מען עס מסביר זיין, דער רבי ברענגט אבער פריערט אז לפי זה לויט דעם ווי מען האט ערשט געזאגט וועט אויך ווערן פארשטאנדיג נאך א זאך דעם סדר אין די פסוקים, וואס דער סדר אין די פסוקים איז לכאורה זייער זייער נישט פארשטאנדיג, קודם שטייט אז קין האט געברענגט א מנחה, דערנאך שטייט אז הבל האט געברענגט א מנחה, דערנאך שטייט אז דער אייבישטער האט האט האט האט גענומען הבל'ס און האט נישט גענומען קין'ס, לכאורה דאס איז נישט קיין סדר, ס'האט געדארפט שטיין אז קין האט געברענגט דער אייבערשטער האט עס נישט גענומען, הבל האט געברענגט און דער אייבערשטער האט יא גענומען, און אפילו אויב ער וויל שרייבן אנדערשט אז ער קען שרייבן אז קין האט געברענגט און הבל האט געברענגט, דערנאך האט ער קין'ס נישט גענומען און הבל'ס יא גענומען, פארוואס דער סדר אויף אזא סארט אופן? זאגט דער רבי ווייל ווען קין האט געברענגט זיין מנחה האט ער טאקע געטראכט אז ער ברענגט א מנחה וואס איז גוט און דער אייבערשטער וועט עס מקבל זיין, נאכדעם וואס ער האט געזען אז דער אייבערשטער איז שעה אל הבל און נישט צו זיינע יעמאלט האט ער פארשטאנען אז עפעס איז דא נישט גוט, דערפאר איז דאס דער סדר אין די פסוקים אזוי, ווייל קין האט לכתחילה טאקע געטראכט אז דער אייבערשטער וועט עס יא נעמען, ממילא יעמאלט וואס איז געווען די פראבלעם יעמאלט, איז די בעיה יעמאלט מיט קין איז געווען וואס ער האט געדארפט פארשטיין אז ער האט געמאכט א טעות אין ברענגען אזא מנחה וואס איז מן הגרוע און ער האט געדארפט גיין ברענגען א אנדער מנחה און ער האט דאך נישט געברענגט און האט נישט חרטה געהאט, דערפאר איז געווען ואל קין ואל מנחתו לא שעה, און דערפאר איז געווען ויחר לקין מאוד. יעצט וועט מען אויכעט פארשטיין, יעצט וועט מען קומען צוריק צו פארשטיין דעם ענין קלארער וואס דא טוט זיך מיט די צוויי פירושים פון רש י, יעצט וועט מען פארשטיין וואס רש י ברענגט דעם ענין פון פשתן, נישט נאר ער ברענגט מן הגרוע נאר ער זאגט ויש אגדה שאומרת זרע פשתן, אינטערעסאנט אז רש י איז נישט מסביר גארנישט פאר דעם בן חמש וואס איז פשתן, וואס איז די מעלה פון פשתן, ווייל ווי געזאגט אז רש י חזר'ט נישט איבער צוויי מאל, מ'האט שוין געלערנט אין היינטיגע פרשה אפילו ס'איז אנהייב תורה האבן מיר שוין געלערנט פארדעם וועגן דעם ענין פון פשתן, שטייט וועגן די פיר נהרות, די פיר טייכן וואס זענען ארויסגעקומען פון פון ונהר יצא מעדן, איז שטייט דארטן אז והראשון, ווי עס שטייט שם האחד איז געווען פישון, און רשי זאגט וואס מיינט פישון, אז ס'איז מצמיח פשתן, דער ערשטער פון די אלע פיר נהרות איז געווען אזא אזא אזא זאך וואס ער הייסט פישון ווייל ער איז ווייל ער איז מצמיח פשתן, זעט מען אז דאס איז א דבר חשוב מאוד, דערפאר האט קין געמיינט אז מיט דעם וואס ער ברענגט די מנחה פון דעם מין וואס איז חשוב מאוד, דער בעסטער מין וואס ס'קען זיין, ס'רעדט זיך וועגן פשתן, און אפילו יעמאלט איז אים נישט נוגע צו ער ברענגט פון א גרוע פון דעם מין אדער ער ברענגט די בעסטע פון דעם מין, דער עיקר וואס ער האט געהאלטן איז אז מען דארף ברענגען א נישט ברענגען פון נידעריגן מין, מען דארף ברענגען פון דעם בעסטן מין, אין דעם בעסטן מין קען מען ברענגען וואס וואס ס'זאל נישט זיין. איז לויט דעם ווערט פארשטאנדיג פארוואס קין האט געטראכט אז דער אייבישטער וועט דאס אננעמען ווייל ער האט געברענגט פון דעם בעסטן מין וואס איז דא, ער האט געברענגט פשתן, אבער צו דערצו ער האט געברענגט דעם גרוע, ער האט געטראכט אז גרוע שאדט נישט. אבער אויב אזוי, זאגט דער רבי לכאורה בלייבט נאך אלץ נישט פארשטאנדיג, אויב ער ברענגט שוין פון דעם בעסטן מין המשובח פון פשתן, פארוואס ברענגסטו מהגרוע? ברענג שוין פון די בעסטע פון דעם מין, זאגט דער רבי, בפשטות איז דער תירוץ זייער פשוט, ווייל ס'שטייט ווייטער אז דער אייבישטער האט געזאגט קין לפתח חטאת רובץ, דער יצר הרע האט זיך דא אריינגעמישט, יצר הרע האט אים נישט אפגעהאלטן פון ברענגען א מנחה אינגאנצן, נאר האט אים מציע געווען צו ברענגען פון די גרוע, לכאורה בלייבט דאך ווייטער שווער, אויב אויב ער האט געברענגט פון די גרוע, פון די פון דעם מין, איז פארוואס איז ויחר פארוואס איז ויחר לקין? האט דאך קין געדארפט פארשטיין אז ער ברענגט אזא זאך אז דער אייבישטער וועט עס נישט אננעמען, דערפאר מוז רש"י ברענגען א צווייטן פירוש וואס דארטן איז מער פארשטאנדיג, מער פשוט, פארוואס קין האט געטראכט אז דער אייבישטער וועט עס יא אננעמען, ווייל ער האט געברענגט מהביא מהבא לידו, מהבא לידו מיינט נישט שלעכט און נישט גוט, האט ער זיכער געטראכט אז דער אייבישטער וועט עס אננעמען, בשעת אבער איז וואס איז דא געווען זיין עבירה? בשעת ער האט געזען אבער אז דער אייבישטער נעמט אן הבל'ס מנחה. און זיינע נעמט ער נישט אן, האט ער געדארפט פארשטיין אז וואס ער האט געטון איז נישט גוט, און ער האט געדארפט תשובה טון, און ער האט געדארפט גלייך ברענגען א צווייטן מנחה, און ער האט דאס נישט געטון, איז דערפאר איז פארשטאנדיג זייער געשמאק פארוואס ויחר ויחר לקין ווייל ער האט דאך געברענגט לכאורה א גוטע זאך, אבער לויט דעם פירוש איז דאך דא א צווייטע שאלה, לויט דעם פירוש ווערט דאך שווער אביסל פארוואס טאקע האט דער אייבישטער נישט גענומען,

וואס אין ביידע זאכן וואס איז געווען וואס איז געווען די עבירה אין די ערשטן פירוש איז געווען די עבירה וואס האט געברענגט מן הגרוע די צווייטע איז געווען וואס האט געזען אז דער אייבישטער טאקע מן הבא לידו פארוואס האט ער נישט תשובה געטון און גלייך געברענגט און געזאגט רבונו של עולם גיב מיר א מינוט איך גיי ברענגען א צווייטע זאך איך האב געמאכט א טעות לויט דעם זאגט דער רבי וועט זיין זייער געשמאק פארשטאנדיג א דיוק אינעם רמב"ם פון דאס איז פון די נפלאות וואס מען קען זען אין רש"י ווי רש"י טייטשט אויס דעם חילוק פון קין'ס מנחה אז ער האט געברענגט פון דעם מין המשובח ביותר אבער דארטן גרוע, און ווען הבל האט געברענגט פון א נידעריקערען מין אבער האט געברענגט די בעסטע פון דעם מין, וועט מען זען אויכעט אז דער רמב"ם פסק'נט אזוי אויכעט ווי דעם ענין פון הבל און נישט ווי קין, שטייט א פסוק כל חלב להשם, זאגט דער רמב"ם יעדער איינער וואס וויל זיך מזכה זיין זאל ער ברענגען קרבנו מן היפה המשובח ביותר מאותו המין שמביא, פון דעם זעט מען אז מען דארף נישט ברענגען פון דעם בעסטן מין וואס איז דא, נאר פון דעם וועלכן מין ער וויל קען ער ברענגען, אבער פון דעם מין וואס דו ברענגסט, ברענג די בעסטע פון דעם מין, ווי מען זעט דעם לשון פונעם רמב"ם, הטוב ביותר מאותו המין שמביא, דער רמב"ם ברענגט אויכעט זייער אינטערעסאנט די ראיה פון טאקע פון הבל, מען זעט דעם ענין פון הבל, ברענגט ער דארטן אז הבל האט געברענגט פון א מין וואס נישט משובח ביותר, אדרבה ער האט געברענגט פון צאן, וואס צאן איז גאר נידעריגער, ס'איז נישט קיין בקר, ס'איז נישט קיין שור, און פון די סארט האט ער געברענגט מבכורות, פון די מין וואס ער האט געברענגט האט ער געברענגט פון די בעסטן, איז זייער אינטערעסאנט די מסקנא דא, הבל האט געברענגט פון די נידעריגערע אבער די בעסטע, און קין האט געברענגט פון די בעסטע אבער די נידעריגסטע אין די בעסטע, און דער אייבישטער וויל אז מען זאל ברענגען ווי דער פסק דין און דער אייבישטער וויל אז מען זאל ברענגען ווי הבל. וואס דער טעם טאקע וואס די מעלה אין ברענגען די בעסטע פון דעם פון דעם מין וואס דו ברענגסט אפילו א נידעריגערן און נישט ווי קין האט געברענגט ברענגען פון דעם בעסטן מין, ווייל א קרבן, דער גאנצער ענין פון א ענין פון א קרבן איז צו ווייזן אז לשם הארץ ומלואה, אלס באלאנגט צו דעם אייבערשטן. אויב אלס באלאנגט צו דעם אייבערשטן, אויב מ'וועט זאגן אז מען דארף ברענגען פון דעם בעסטן מין וואס איז דא, ווייז איך נישט אז דער נידעריגערער מין באלאנגט אויכעט צו דעם אייבערשטן. און דער רבי זאגט נאך מער, אז טאמער איז איינער וואס קען נישט ברענגען פון דעם בעסטן מין, ער מוז ברענגען פון א קליינעם מין, ווייזט ער נישט אז ס'איז לשם הארץ ומלואה, און ער איז נישט יוצא. דערפאר איז דער פסק אז מען דארף ברענגען ווי ער האט געזאגט אפילו דווקא ברענגען פון א מין חלש, אבער דער עיקר איז אז פון דעם מין וואס דו ברענגסט זאל זיין די בעסטע וואס ס'קען זיין, כל חלב לשם, קין האט געברענגט מין דעם בעסטן מין אבער פון דעם בעסטן מין אבער גרוע אין דעם מין, און הבל האט געברענגט פון א מין פשוט אבער פון דעם מין פשוט האט ער געברענגט מבכורות ומחלביהן. פנימיות העניינים, צו פארשטיין דעם ענין וואס איז געווען דא קין'ס קין'ס עבירה ווערט דא א ליכטיגע זאך וואס איז געווען דא מיט קין'ען, ווי מ'האט געזאגט אין די שיחה ווען מ'האט געלערנט אז דער רמב"ן זאגט אז זיי האבן ביידע געהאט גרויסע כוונות אין דעם ענין פון ברענגען די קרבנות סיי קין און סיי הבל. דער אלטער רבי ליקוטי תורה ברענגט אז דאס וואס קין האט געברענגט פשתן איז דאס דומה צו די לבושים פונעם כהן גדול וואס ער גייט יום כיפור, ווי דער לשון איז דארט כתונת בד קודש ילבש, אז ער גייט א בגד פון פשתן.

ס'איז נישט קיין סך זאכן וואס ווערן צוזאמען, און מען זעט עס אפילו מער פון די, און מען זעט עס אין דעם ענין מער ווי פון די אפילו ארבע מינים, ווי די דוגמא למשל פון די ערבות, די ערבות שטייט אז גדלים באחוה, יעדער איינער וואקסט פאר זיך אבער יעדער איינער איז גדל באחוה, מה שאין כן ווען ס'קומט צו פשתן איז יעדער איינער פאר זיך אליין איז א גאנצע זאך, יעדער איינער איז יחיד, ס'איז בד יחידי. און דאס איז די כוונה געווען פון קין'ען וואס האט געברענגט דעם ענין פון פשתן, ווייל ס'איז די הויכע דרגות ווייזט אויף דעם ענין פון אחדות, און האט געוואלט אראפברענגען למטה דעם ענין פון ווייזן אז אז דער אייבישטער איז אלץ, און אז דער אייבישטער איז יחידי, און האט געוואלט אראפברענגען פון דעם העכסטע דרגה וואס ס'קען זיין אן חילוקים, אן חילוקים איז אז ס'איז בד יחידי. דערפאר האט ער געזאגט, אבער פון דעסטוועגן האט ער געזאגט אז מחלק זיין, אין דעם ענין פון פשתן מחלק זיין צו גוטע צו שלעכטע, איז נישטא אזא זאך, דער עיקר אז מען דארף וויסן אז דארף זיין דער ענין פון אחדות אויף א אופן פון יחיד, און זיין טעות איז געווען אז דאס איז נישט גוט, ווייל מען דארף אראפברענגען דעם ענין פון אחדות פונעם אייבערשטן למטה אין א אופן פון אחד און נישט פון יחיד, יחיד מיינט לכאו' וואלט געקענט שטיין שמע ישראל ה' אלקינו ה' יחיד וואלט עס פארשטאנען מער, דער אייבערשטער איז יחיד, וואס הייסט אחד? אז אחד קען זיין חס ושלום א שני. דער הסבר איז ווייל אחד איז דא דער ח' פון ז' רקיעים און ערד, און ס'דא טאקע די ד' רוחות העולם, און פון דעסטוועגן איז אלץ ווערט, א' איז אלופו של עולם, אז ס'דא טאקע א וועלט און מ'דארף מברר זיין די וועלט, און מ'דארף טאקע אראפברענגען דעם אייבערשטן אין די וועלט. ממילא דאס איז געווען דער ענין אז ס'דא חילוקים, און פון דעסטוועגן דארף מען אראפברענגען אין דעם דעם ענין פון אחדות, און דאס האט הבל געטון, הבל האט געברענגט פון די נידעריגערע אבער האט געברענגט פון דעם האט ער געברענגט די בעסטע, טאקע יא דא חילוקים, ס'דא אין יעדן מין דא בעסט און נישט, ס'דא משובח און ס'דא בינוני און ס'דא גרוע, האט ער געברענגט די משובח פון וואס ס'קען זיין, איז זייער געשמאק פארשטאנדיג על פי פנימיות הענינים וואס איז געווען דא די כוונה פון קין'ען אבער ס'איז נישט געווען נישט מכוון צו די כוונה העליונה. וואס קען מען זיין דער לימוד און הוראה פון זיי אין טאג טעגליכן לעבן, אז קין האט געברענגט א קרבן פון יחיד וואס איז פשתן וואס איז טאקע זייער א הויכע זאך אבער נישט דאס איז די כוונה, און און האט אויך נישט ווען ער האט געזען אז דער אייבישטער איז נישט צופרידן האט ער נישט תשובה געטון און געגאנגען ברענגען א קרבן ווי ער האט געברענגט אפילו פון א נידעריגן מין אבער פון די בעסטע, דאס קומט אונז לערנען אז מ'דארף געדענקען אז א איד זיין גאנצע עבודה איז אז מ'דארף אלעמאל שטרעבן און מ'דארף אלעמאל גיין העכער און העכער, און דער גאנצער לעבן איז דאך איז דאך אזוי ווי אזוי ווי א קלעטערן אויף א בארג, דער מען דארף ארויפגיין אלעמאל מעלה מעלה, ווען מען גייט אויף א בארג קען מען זיך נישט אפשטעלן, מען שטעלט זיך אפ חס ושלום פאלט מען אראפ, און מען זעט וואס האט פאסירט מיט קין'ען נאך וואס ער האט נישט תשובה געטון און נאך וואס ער האט געווארן ויחר און צוגעברענגט צו די ערגסטע זאך וואס קען זיין וואס ער האט געטון צו הבל, ממילא איז יעדער איד דארף זיך אפלערנען פון דעם, מען דארף מהדר זיין יעדן טאג און יעדן שעה מער און מער מהדר זיין במצוות און טון ווי דער אייבישטער וויל און דורכדעם וואס א איד טוט עס